ג' חלקים מהתוועדות, ד' מרחשוון תשל"ז.
וואס דאס איז אויכעט דער פארבינדונג מיט קריית ארבע היא חברון, וואס דאס מיינט מען זיך די אמת'ע חברון מיט די עניינים וואס כל העניינים שבו ביז דער ענין פון מערת המכפלה, וואס דאס איז זיך אויכעט דער ענין כפשוטו פון ארבע פון די ד' זוגות.

וואס ער ווערט צוזאמענגעשטעלט פון די ד' יסודות, און דורך וואס איז ער אן אדם בשעת ס'איז היא חברון אז זיי שטייען בחיבור, וואס דאס איז זיך ווי מ'זעט בפשטות ס'ניט מספיק אז זיי שטייען בחיבור און קריגן זיך איינער מיטן צווייטן, אדער אפילו ווי זיי שטייען בחיבור אבער ס'ניט קיין התאחדות גמורה איז אטא דעמאלט איז דאס ניט מציאות האדם.

ביז וואנעט אז מען זאגט אז דאס איז יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, דער ענין פון כתר, מיט די אלע פרטים וואס מען זאגט אויף אדם הראשון, און מען זאגט אז די מערה ווערט אנגערופן על שם כולם יחד, מען זאגט נישט אז דאס איז מערות לשון רבים, דאס איז איין און איינציגע מערה, נאר וואדען זי איז מכפלה, זי שטייט אין אן אופן פון כפול ומכופל, כמבואר דער דיוק לשון אין די דרושים פון מערת המכפלה. און דערנאך א ענין פלא וואס עס שטייט אין ענין ההשתטחות וואס מען ווייס זיך נישט בדיוק וועמענס דאס איז, צו דאס איז דער מיטעלער רבי צו פון אן אנדערען וכו', אבער בכל אופן איז א ענין וואס דאס איז א בר סמכא און מען דארף גארנישט האבן קיין הסכמות אויף דערויף. שטייט דארט אז כידוע אז עס איז דא בקבלה אז אלע תפילות דארפן זיך אנקומען אין גן עדן, ובעולם הזה פתחו של גן עדן איז דאס בחברון אין מערת המכפלה. און דערנאך איז ער מוסיף אז מעין זה איז דאס אויכעט אז מען גייט, עס רעדט זיך דארטן וועגן השתטחות על קברי הצדיקים,

דאס איז א חידוש לגבי שלחן ערוך רעדט זיך וועגן ירושלים און גענומען פון א גמרא אין ברכות וכו' וכו' אבער אזוי שרייבט אט דער וואס האט געוואוסט וועגן דעם שלחן ערוך און געוואוסט וועגן דעם גמרא אין ברכות און פסק דין וכו' וכו' און עס דארף זיין פניו למעלה אבער אף על פי כן שרייבט ער דאס אלס א דבר ברור און שרייבט נאך דאס אז דארף זיך נישט שייכות צו דינגען וויבאלד אז דאס איז קבלה איז אם קבלה היא נקבל אפילו אויב לדין

פון כל השנה כולה, וואס דערפאר איז אויכעט אלס א המשך צו דאס וואס די שלוחים האבן אן ממשיך געווען און מסיים געווען דער ענין ההקפות, איז קומט צו ביתר שאת וביתר עז, אין מציון תצא תורה ודבר הוי' מירושלים איז דאך דער פירוש הפשוט אז ס'קומט פון דארטן אן, בכל העולם כולו וואו א איד געפינט זיך און דורך אים צו כל ענייני העולם ביז.

אויף דאס וואס דוד המלך איז ער געווען דוד מלך ישראל חי וקיים און מלכות איז ער געווען אין ירושלים עיר בה חנה דוד איז ווי אזוי האט ער געקאנט זיין דער מלך בירושלים האט ער געדארפט האבן די הכנה פון זיין שבע שנים א מלך בחברון און ווי אט דער לשון הזהר אז דארט האט ער זיך מתחבר געווען מיט די ג' אבות

און וואו איז דער יסוד הרוח און המים און העפר? מ'זעט א גאנצן אבר, א גאנצן גיד, ביז מען מ'זעט א קומה אחת שלימה, און דורך דערויף ווערט דערנאך איינגענומען גאנץ ארץ ישראל מיט ירושלים עיר הקודש ברוחניות ותיכף ומיד נגאלין. ווארום ס'ווערט דער היום אם בקולו תשמעו, דער בקולו תשמעו איז אויך ממשיך דעם היום כפשוטו ווי די גמרא זאגט אין סנהדרין, ויבנה בית המקדש במקומו ויקבץ נדחי ישראל, דורך דער מלך מבית דוד ובעגלא דידן בשעתא חדא וברגעא חדא ושמחת עולם גענומען פון שמחת תורה על ראשם, לכהפ.